משיחת ז' אדר תשמ ה. וואס דאס איז אויך אויכעט ווי ער ברענגט אראפ גלייך די הלכה מיט אלע פרטים שבדבר אין די פרקים אלו אין רמב ם דעם שיעור פון דעם טאג, סיי פון שנים אוחזין נאר אנשטאט טלית שטעלט ער דארט די לשון כלי וכיוצא בזה. און דערנאך אויך די דינים פון זה ישבע און זה ישבע וכו' מיט אלע פרטי הדינים ווי אראפגעבראכט שוין דא ווי אראפגעבראכט דארטן באריכות וואס איז דא די און ווי מבואר אויך די נגלה שבדבר מיט אלע פרטים און שקלא וטריא סיי קשיות און סיי די תירוצים פון די מפרשים אויף בבא מציעא בתחילתו וואס כאמור דאס א לימוד הכי רגיל צו די אלע וואס האבן שייכות צו לימוד תורה שבעל פה אין אן אופן וואס פארבונדן מיט א ישיבה איזו שתהי'. דערנאך האט מען אויכעט שוין פארטיגערהייט אויכעט דעם ביאור וואס מען נעמט דערפון ארויס אין עבודת השם וואס שוין אויכעט געדרוקט איז אבער אין די ספרים וואס זענען ניט אזוי רגיל, ולאחר כל ההשתדלות אין הפצת המעיינות חוצה, האט מען נאך גאר ווייניג געטון בערך וויפיל מ'האט געדארפט אויפטון, כולל אויכעט בנוגע צו דעם לימוד אין דער משנה פון שנים אוחזין בטלית, און דאס איז דארט דער תורה הידוע אפגעדרוקט אויכעט אין קונטרס תורת החסידות און אויכעט אין ספר המאמרים ת ש בכמה מקומות.

איז איינער אוחז בטלית אחת און דער צווייטער אוחז בטלית שניה. עס קען אויכעט זיין א פאל אז ביידע האבן געטון די זעלבע דעם זין מצוה ביחד, וואס דעמאלט ווערט דאס שנים אוחזין בטלית. און אט דעמאלט אז בשעת מען טוט אויף דעם ענין אז ס'ווערט אן אחיזה בטלית,

און די צווייטע נשמה, דער צווייטער איז דארט אויכעט כולה שלי, וואס אט דעמאלט דארף מען אנקומען צו א פסק דין התורה וואס מיט דאס זאל מען טון, וואס אט דעמאלט קומט אן די פרטי הדינים ווי אראפגעבראכט אין משנה און דער גמרא שעלי', און דערנאך אויכעט ווי אראפגעבראכט לפסק דין הלכה אין דעם שיעור פון רמב ם פון דעם טאג. וואס דא האט מען אויכעט דעם לימוד אז די וואס לכאורה דארפן דאך זיין שלא על מנת לקבל פרס, און דא זאגט מען מען זאל זיך קאכן און זיך מתייגע זיין ביז אין אן אופן אז מ'וועט אריינגיין אין א שבועה, וכידוע די זהירות ווי אזוי מ'דארף זיין זהיר אויף אויסמיידן א שבועה. און דא זאגט מען אז ס'איז אים אויף אזויפיל נוגע כולה שלי, ביז וואנעט אז ער גייט און ברשות טאקע המשנה, אבער ער גייט אין ישבע און דערנאך אין יחלוקו, וואס דערפון איז זיך די הוכחה אז דאס איז ניט א הפחדה, מען איז אים מפחיד, הער זיך איין דו וועסט דארפן שווערן, אשר לכן איז בעסער רעדט זיך צוזאמען, דאס איז ניט דאס איז דער פירוש המשנה. על אחת כמה וכמה אז דאס איז נישט דער פירוש פון דעם לשון ברורה פון רמב"ם אז דאס איז כדי אים אנצושרעקן, וועט ער נישט שווערן און עס וועט זיך צווישן זיך צוזאמענרעדן. וואס לכאורה איז דאך דאס דער דבר הכי פשוט, וויבאלד אז מען זאגט אז דער דין איז אז זה ישבע און זה ישבע ויחלוקו, איז וואס דארפן זיי אנקומען צו א שבועה זאלן זיי דאס אפטון בשלום? און פארמיידן די שבועה, דערציילט דאס אבער די גמרא, די משנה און די גמרא און דער רמב"ם, אלס א ענין וואס אזוי פאסירט בפועל, על אחת כמה וכמה לויט דער ביאור אין חסידות, אז מען גיבט מלמעלה דעם שכר. די שאלה איז אבער, פארוואס דארף ער זיך אין דרוף איינשטעלן זיך ביז אין אן אופן פון שבועה? וויסנדיג די גודל הזהירות ווי אזוי מען דארף אויסמיידן אפי' א שבועת אמת אויסמיידן, ווי מבואר בארוכה אויכעט אין רמב"ם, איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז דא רעדט מען פון אזא מין שכר אויף וועלכן מען קען נישט אויף וועלכן מען קען נישט מוותר זיין. און אין וועלכן מען דארף האבן דעם געשמאק אז דאס איז קב שלו, וואס דערפאר דארף ער מלחמה האבן, מלחמה דקדושה, פאר אט דעם שכר וואס קומט אן על ידי לימוד התורה בכלל, אדער על ידי בירור פון דעם טלית, וואס דאס אויכעט כולל די מצוה פון לימוד התורה. וואס דורך דערויף קומט זיך אים אן א שכר, קען ער אין דעם שכר מאכן א מסחר און צוזאמרעדן וכו', דאס באווייזט אבער נישט אז ער איז אז דאס איז אים נוגע בנפש. אויב אים איז נוגע אט דער צוותא וחיבור וואס קומט ארויס דורך לימוד התורה, ביז אין אן אופן פון נפש איז נישט שייך צו זאגן ער זאל אויף דערויף מוותר זיין, וואס הייסט ער וועט מוותר זיין אויף חיי נפשי? נישט חיי נפשו הבהמית, מוותר זיין אויף חיי נפשו האלוקית, און ווי דאס איז נפשו האלוקית בפנימיות. איי וואס ער דארף איינשטעלן חיי נפשו ביז אין אן אופן של שבועה, איז במה נחשב הוא לגבי אט די דעם ענין וואס ער האט באקומען דורך דער צוותא וחיבור על ידי עבודת הבירור שלו, על ידי אחיזה שלו אין אט דעם טלית אדער אין דעם כלי אדער אין דער מצוה, וואס דורך דערויף וועט ער ווערן א צוותא וחיבור מיט עצמות ומהות. וואס דאס איז דער ביאור אין עבודה, ווי אזוי קען מען דאס מסביר זיין אז א איד שטעלט זיך איין אויף שווערן כדי צו באקומען חציה, בשעת ער קען דאס אפרעדן ביז אין אן אופן של שלום אן א שבועה, וויסענדיג אז סיי ווי סיי וועט ער מער נישט באקומען.

וואס דער רמב ם ברענגט אויכעט אראפ אז מכאן למדנו אז אף על פי וואס ער טענה'ט כולה שלי, במילא קען ער זיך שווערן כולה שלי, ואדרבה ווי אזוי קען ער שווערן א זאך וואס ער האט געזאגט כולה שלי, און ער זאגט גלייך נאכדערויף אין לי בה פחות מחציה. זאגט דער רמב ם, ניין, בשעת ער קומט שווערן, ווי אזוי איז אים בית דין משביע ניט על כולה, אף על פי שטוען כולה שלי. אויף וואס איז מען אים משביע? דווקא אויף אט דעם חלק וואס ער וועט דערנאך נוטל זיין. ווארום אויף דערויף מעג ער זיך איינשטעלן. אויף דעם חלק וואס אויף דעם חלק וואס ער וועט זיך איינשטעלן, דערנאך וועט ער אים נישט באקומען, און וואס שטייט ער שטעלט איין נפשו בסכנה, דערנאך האט ער נישט דעם צוותא וחיבור מיט עצמות און מהות, אין וואס ער האט זיך אריינגעשטעלט אין סכנה. האט מען אויסגעזוכט א נוסח אז ער זאל זאגן אין לי בה פחות מחציה וכיוצא בזה בנוגע צו שלושה רביעים,